יא. איך וואלט אנגעהויבן אזוי. ס'איז דא אזא זאך, ס'שטייט אין די דעקלערעישאן אוו אינדעפענדענס, כ'וויל וויסן אז מ'זאגט ווען אין די קאורס אוו יומען איווענטס, אזוי הייבט זיך עס אן. פון דעם קען מען זיך לערנען אז ס'איז דא אזא זאך יומען איווענטס, איז דאך משמע אז ס'איז דא נישט יומען איווענטס. א פרט, ס'איז דא אסאך סארט איווענטס. בכלל היינט איז שמייל אויף. וואס? בכלל היינט. און דעי, דעי נושא, דעי, דעי דעקלעראציע. איז א ריספאנס. רעדט זיך וועגן יומען איווענטס. ניין, אין יומען איווענטס איז דא פארשידענע עקרונות, פארשידענע הלכות, פארשידענע פראקטישע זאכן, ווען מ'דארף מאכן א, א מרידה, ווען מ'דארף נישט מאכן א מרידה. דאס איז א סוגיא פון יומען איווענטס. אזוי שטייט אין די דעקלעראציע, ער זאגט דאך קלאר, ער איז אויך מודה, הודאת בעל דין. יא. שטימט? אזוי שטייט. אונז האבן א אנדערע דעקלעראציע. אביסל אנדערש. און ס'האט זיך אנגעהויבן כל המצוות שניתנו לו למשה בסיני. ניתנו לו איז די טייטש מ'האט עס געלערנט, עס שטייט נישט בפירוש אבער בעצם דאס איז די טייטש. ניתנו לו מן השמים, דאס הייסט תורה, תורה אלוקית הייסט עס, א געטליכע תורה. איז דאך די פשט אז די מצוות זענען נישט וועגן די יומען איווענטס, און אפשר אויכעט. נישט קיין דין, נישט קיין דין אין מענטשליכקייט. ס'איז א דין אין ניתנו לו למשה בסיני. אונז האבן געלערנט אז סיני איז שמו של הקדוש ברוך הוא, סיני איז טייטש פני השם זה סיני. אין אנדערע ווערטער, איך וויל זאגן, איך זאג קלאר, דאס דאס איז א שטיקל מורה וואס איך האב יעצט געזאגט, איך האב נאר מדייק געווען אין די אין די אין די נוסח פון טאמעס דזשעפערסאן, ער איז אויך מודה. אין אין אין די מורה נבוכים אין די זייער וויכטיג, מ'דארף עס לערנען בעיון, רעדן וועגן דעם אויכעט. אבער אין די אין די דריטע חלק אין די צווייטע חלק סארי רמב"ם האט פרקי הנבואה אין חלק ב' יא דארט שטייט אזוי אין פרק אין פרק ל"ט זייער וויכטיגע זייער וויכטיגע פרק און מ' רעדט ער וועגן די זאכן וואס אונז האבן גערעדט וועגן דעם לעצטע וואך און צוויי וואכן צוריק. וועגן נבואת משה, יא, אז נבואת משה, אונז האבן גערעדט די כלל הדבר, און דארט פארציילט ער א גאנצע מעשה, האט א הסבר אויף דעם פארוואס איז אזוי, אז נבואת משה, דאס איז תורה, אונז האבן געלערנט כל המצוות שניתנו לו למשה בסיני, דאס הייסט ווען מה שלא ניתן למשה בסיני איז נישט קיין מצוה, עס קען זיין אסאך זאכן, עס קען זיין נבואות, עס קען זיין פארדעם, עס קען זיין נאכדעם, עס קען זיין אלע מיני זאכן, אבער מצוות, אין אנדערע ווערטער וואס אונז רופן תורה משמים, יא, איז נישט דאס, איז דאס נישט, איז נאר מצוות שניתנו לו למשה בסיני. און און לעולם די די אין אין פרק מ' בעיקר איז די רמבם מסביר ער וויל רעדן וועגן דעם מ'דארף מ'דארף מ'דארף קענען רעדן וועגן דעם דאס איז ער זאגט אז מ'זאל רעדן וועגן וועגן פאליטיקס יא דאס הייסט פאליטיקעל טיאלאדזשי אזוי ווי די רמבם רעדט וועגן פאליטיק איז די סאבדזשעקט פון די תורה יא אמת? און לאמיר זאגן וואס איך מיין. יעדע זאך האט א נושא, יא, למשל און זאגן אז איינער גייט אין אין הער אויף. אז איינער גייט אז איינער גייט אין אין אין געשעפט. און ער זאגט דאס איז די בעסטע אייזקרים, יא? וויאזוי קען עס זיין די בעסטע אייזקרים? ס'דא אזא מין יצירה, ס'דא אזא מין קאטעגאריע פון זאכן וואס הייסט אייזקרים. יא? און צווישן די אלע אייזקרימס איז דא אזא סארט און אזא סארט און דער איז די בעסטע, יא? מ'קען מאכן א גרעסערע סארט, מ'קען זאגן ס'איז דא א קעטעגארי פון קאלטע עסן, כ'ווייס, עסן וואס מ'עסט אין די זומער, לאמיר זאגן. און צווישן דאס איז שוין אביסל ברייטער, דארף מען זען צו אייסעס איז בעסער ווי אייזקרים אדער נישט, רייט? באט אויב איינער ווייסט נישט וואסערע סארט זאך ס'איז, רייט? וואט קיינד אוו טינג איט איז, וואט צו וועלכע קעטעגארי ס'באלאנגט, קען דאך נישט בכלל אנהייבן צו רעדן צו ס'איז גוט אדער שלעכט, רייט? אייזקריעם, נישט ווייל מ'קען נישט דן זיין, ס'איז נישטא אזא זאך גוטע אייזקריעם, אן ס'זאל זיין אזא מין, אזא מין מושג כללי פון אייזקריעם. און ברייטער ס'איז דא עסן, קען זיין בכלל אייזקריעם נישט קיין גוטע עסן, ס'איז אלץ גוט אויף דעזערט, כ'מיין עסן איז נישט קיין גוטע ווייל ס'איז נישט געזונט, און אזוי ווייטער, און מ'קען גיין ברייטער און ברייטער. באט די מעין פוינט איז אז אן וויסן וואס וועגן וואס א זאך איז וואט די סאבדזשעקט אדער וועלכע סארט סאבדזשעקט אין אנדערע ווערטער וועלכע סארט נושא ס'באלאנגט צו וועלכע סארט זאך ס'איז קען איך בכלל נישט רעדן וועגן דעם און וואס איך רעד וועגן דעם גייט זיין נאנסענס אויב האט געהערט אין א סינגל וועג האט נאר געהערט פון אייז קרים און זאגט אה ס'איז די בעסטע ער רעדט איך ווייס ער רעדט דאך גארנישט ער זאגט דאך גארנישט ער זאגט נישט אויף כלפי וואס נישט אפילו די רעלאטיוו ארבעט נישט די הגדרה אליינס ארבעט נישט יא ווייל וואס וואס הייסט ס'איז געוואלדיג וואס הייסט ס'איז געוואלדיג געוואלדיג בתור וואס ס'נישטא אזא זאך גוט, גוט ב, בסדר דאס האסטו אזא זאך וואס הייסט פילינג גוד, און דאס איז איינע פון די זאכן וואס מאכן, דארפן רעדן צו ציגארעטלעך מאכן בעסער פילינג ווי אייזקרים און אזוי ווייטער, אקעי, סאו אונז ווייסן יעצט וואס יענץ איז, בסדר, קען זיין, אבער סאו נאו יו טאלקינג אבאוט סאמטינג, איף יו דאנט נאו וואט יו טאלקינג אבאוט, אלע שבחים וואס דו גייסט זאגן, אלע מעלות וואס דו גייסט זאגן, אלע דרשות היסטאריע וואס דו גייסט זאגן, קיינער ווייסט נישט וואס דו ווילסט, אדער דו ווייסט אליינס נישט וואס דו ווילסט, ווייל דו ווייסט נישט וועגן וואס דו רעדסט, רייט? סאו די זעלבע זאך, אונז רעדן א, אונז זאגן אז, אז. איך ווייס די תורה איז די בעסטע תורה, תורה איז די בעסטע סחורה, אקעי, יעדער איינער ווייסט וואס סחורה איז, צווישן סחורה איז תורה די בעסטע, קען זיין. אבער אויב מען זאגט אז תורה איז די בעסטע תורה, רייט, ס'איז דא אזא זאך, אידן גלייבן אדער טרייען צו גלייבן אדער ווילן טראכטן אז זייער תורה איז די בעסטע, יא, שבחר בנו מכל העם ונתן לנו את תורתו.

אויב איך ווייס נישט וואסערע סארט זאך ס'איז קען איך נישט רעדן וועגן דעם, מ'קען זאגן ס'איז די איינציגסטע זייער פיין, עניטינג דעטס וואן אוו איטס קיינד, ס'הייסט אזויווי, מ'פלעגט אמאל זאגן אז ס'איז דוגמא ס'איז די זון, ס'איז נאר דא איין זון, ס'איז גראדע נישט אמת ווייל די זון איז א קיינד פון שטערן, אבער לאמיר זאגן ס'איז נישטא אזא, ס'נישטא אזא זאך נאר די זון, ס'נישטא קיין גוטע זון און א שלעכטע זון, די זון איז די זון, זהו, ס'נישט קיין, מ'קען נישט דן זיין צו ס'איז א גוטע זון אדער א שלעכטע זון, היינט, מ'קען זאגן היינט איז עס טונקל, ס'איז דא וואלקענעס, מ'קען זאגן אסאך זאכן, באט מ'קען נישט רעדן, מ'קען נישט וויסן וואס ס'איז, מ'קען נישט עכט רעדן וועגן דעם.

אויב ס'דא אזאך ווי מענטשהייט, אויב ס'דא אזאך ווי מענטשהייט דארף מען רעדן וועגן מענטשהייט. עגעין, צו זאגן אז איינער איז א גוטער מענטש דארף מען וויסן אז ס'דא אזאך מענטש, ס'דא בעסערע מענטשן און שוואכערע מענטשן, און גוט פאר מיך דאזענט מין איף מעיקס מי פיל גוט ביי די וועי דעטס א ווערי סטופיד דעפענישן דאזענט מין עניטינג מאכט מיך פילן גוט, א באטן וואס מאכט דיך פילן גוט איז גוט, ס'נישט גוט, ס'מאכט דיך פילן גוט, צווייטע זאך, רייט? ס'איז אן אנדערע זאך, ס'דא פילן גוט און ס'דא גוט, צוויי אנדערע זאכן, רייט? עיר קאנדישן. אגעין נאו יור גיווינג מי פעקטס אבאוט איט, אקעי איך וויל נישט ווערן סטאק אויף דעם, פוינט איז עפעס אנדערש. קען ברענגען אן עקזעמפל פון וואס דו כאפסט גוט? איך זעה די טיש קאפ אויף עמעזאן שטייט בעסט סעלער דערויף רייט? נאו און זאגסטו, זאג מיך צו דאס זאגט מען אז טאמער איך בין א צדקה מענטש,

וואס איך וויל זאגן איז, עס איז ווערי אימפארטענט, דאס איז דאס איז יסוד היסודות, אויב איינער ווייסט נישט וואס וואסערע סארט זאך א תורה איז, ווי אסאך מען קען רעדן, מען דארף גלייבן און מען דארף און עס איז די בעסטע און עס שטייט און ס'אלעס, ער רעדט נאנסענס. נישט נאר ווייל דו קענסט עס נישט קאמפעירן, ס'קען זיין ס'איז די איינציגסטע, איך ווייס נישט, פונקט גראדע נאר דא איינס. אבער דארפסט דאך וויסן וואסערע סארט זאך ס'איז, וואס וואלט געווען די קאנדישאנס פון א גוטע פון דאס, וואסערע תפקיד האט עס, וואס איז עס פאר, וואס איז, קענסט פרעגן וואס איז עס פאר, קענסט פרעגן וואס פאר א סארט זאך ס'איז, קענסט פרעגן פארשידענע וועגן דאס א סימילער קוועשן, אויב דו ווייסט וואסערע סארט זאך, רוב מענטשן גייען ארום, זיי גלייבן אין די תורה, ס'איז זייער פיין, באט קיינער ווייסט נישט וואסערע סארט זאך א תורה איז, אויב דו ווייסט וואסערע סארט זאך ס'איז, איז אלעס וואס דו זאגסט איז סתם ווערטער, ס'איז דאזענט מין העוו עני מינינג, יו דאנט יור סעלף נאו, ווייל ס'איז נישט די וועג, קענסט נישט אפילו אפפרעגן רייט, איך מיין ס'איז נאר איין זאך, וועג פון זאגן, איך בין נישט קיין אפפרעגאכץ מענטש, אבער איך ווייס נישט פון וואס דו רעדסט, אויב דו זאגסט תורה איז אזא איז א קאפ, איך גיב מיין אנדערע משל, א קאפ איז אזא זאך וואס האלט וואסער, אויב ס'האלט שוואכער וואסער איז עס נישט קיין גוטע קאפ, אויב ס'האלט בעסער די וואסער איז עס א גוטע קאפ, ביקאז איי נאו וואט קאפס אר, קאפס אר טינגס דעט האלד וואטער, דער אר אדער טינגס, באט לאמיר זאגן לגבי דאס, און די ס'איז א עכטע זאך, ס'האט נישט ביי די וועי, ס'האט נישט מיט מיך. אויב איך דארף נישט עס זאל האלטן וואסער איז נישט, איך דארף נישט קיין קאפ, איך דארף עפעס אנדערש. רעדן וואס די בענעפיט ס'געט איז אזוי ווי זאגן אז די זון מאכט ווארעם. עקזעקטלי, ס'גוט, ס'איז אויך א זאך, באט איך רעד נישט פון די בענעפיטן וואס ס'געט. א קאפ איז א גוטע זאך אן ווען איך דארף עס נישט, עס דארף נישט קיין שום מענטשן, פארגעס פון ביימער אין די וואלד, דיס פיפל אר ווערי יוזד טו בינג סובדזשעקטיוו, איך בין נישט אינטערעסירט אין דאס. עס איז דא אזא זאך ווי א גוטער קאפ וואס האלט גוט איין די וואסער, און עס איז דא אפילו נאך א קאפ וואס האלט די ווארעם די וואסער, איז, וועל, דעטס וואן קיינד אוו קאפ, און מען קען זיך דינגען צו עס איז א בעסערע קאפ די וואס האלט, מען קען זיך אפילו דינגען, מען קען זיך עקזעקטלי, בתור קאפ, יא יא, עקזעקטלי, אוו קאורס איט דאז, רייט? אקעי, א קאפ איז נאך אלץ א קאפ, אפילו אויב ס'איז קיינער נוצט עס נישט. ס'איז פשוט. והא ראיה, והא ראיה אז עס, אויב איך קען נישט פארמאכן די אויגן און זאגן כוונה אז ס'איז נישט קיין קאפ און עס איז נישט גיסן די וואסער אויף מיין קאפ, רייט? און אויב איך מאך זיך נישט וויסנדיג פון די בוים באמפ איך נאכאלץ אריין, רייט? אזוי ווי אונז זאגן נאך פון ניעלס באר, ריאליטי איז טינגס דעט דאנט סטאפ עקזיסטינג ווען יו סטאפ ביליווינג אין דעם, רייט? סאו. בקיצור, איך וויל נישט, כ'האב נישט געמיינט דאס צו זאגן, כ'האב נאר געמיינט צו זאגן א פשוטע זאך, אז אויב מען ווייסט נישט וואסארא וואט קיינד אוו טינג דאס איז, איז א שאד צו רעדן וועגן דעם, וועגן דעם אין דזשענעראל, מ'קען זאגן וואס איז דאס, וואס איך האב פון דעם, קען זיין, דארף מען וויסן וואס האבן מיינט, באט אדער דען דעט קען איך נישט רעדן וועגן דעם, וועגן דעם רוב אידן וואס רעדן דאס שטייט תורה, די אייבערשטער האט זיי געגעבן אויפן בארג סיני, דאס איז א שיינע מעשה.

סאו דו זאגסט אזוי, תורה איז אזא סארט זאך וואס מען דארף טון אפילו אויב מען פארשטייט נישט, און פאר דעט, אמת, אמת האט נישט מיט הימל, איך ווייס נישט וואס מיינט עס פון הימל, אויב עס איז אמת איז קען עס קומען פון דער ערד אויכעט. אה סאו דו זאגסט א נייע טייטש, שמים איז טייטש אמת, כע, דען דען איטס די הימל איז נישט קומט נישט דא אריין, איך ווייס נישט, איך זאג נאר אז מען דארף וויסן וואס דאס מיינט, איך ווייס נישט וואס עס מיינט.

דאס אסאך פאקט וועגען עס אז ס'איז פון הימעל אז ס'איז פון מדבר סיני אז ס'איז פון דריי טויזענט יאר צוריק אז ס'איז אהער אז ס'איז אמת אלל דיס מעיבי אז ס'איז אמת שרייבסט אלל דיס טינגס אר נייס טינגס באט זיי זענען נישט העלפען מיך נישט אויב זיי אפשר איז עס ביי די וועי אפשר איז עס שלעכט אז עס קומט פון הימעל אפשר איז דאס א פראבלעם איך ווייס דאך אליין איך ווייס נישט לויט וואס איך בין דן בכלל אפשר איז עס בעסער אז די תורה קומט נישט פון הימעל פארוואס זענען זיי אזוי העפי צו זאגען אז עס קומט פון הימעל אפשר איז עס בעסער אז עס קומט פון דער ערד. אגעין, יו אר טעלינג מי א סערטען תירוץ, איך בין מסכים, איך האב נישט קיין פראבלעם, איך ווייס נישט, ס'דא מענטשן, ס'דא מענטשן, איינער קען זאגן, ניין, איינער קען זאגן, איינער קען זאגן אז אמת מיינט, אמת מיינט וואס איך האב ליב, איך ווייס נישט, ס'דא מענטשן וואס ס'דא אזא שיטה, יא, רעלאטיוויזם, ממילא איז די הימל העלפט נישט, ס'איז בעסער אז אויב ס'איז. דעטס קאלד אקטס אוו גאד וואס די אינשורענס צאלט נישט פאר, אמת? ווייל צו זאגן, מ'דארף וויסן אייער דין, און ס'דא געוויסע, אזוי ווי דו זאגסט, ס'דא געוויסע זאכן וואס ווען עס איז אין הימל זענען בעסער, ס'דא זאכן וואס זענען ערגער. נישט אזוי פשוט. יא, דאס איז דזשאסט א משל, נישט סתם ס'דא, דאס איז נאר דזשאסט א משל, איך מיין צו זאגן אז מ'ווייסט דאך, איך דארף קודם וויסן וועגן וואס ס'איז, אקעי? און די תירוץ, עס איז דא אסאך תירוצים, מ'קען זאגן אסאך אנדערע תירוצים, אקעי? אבער על כל פנים, די די רמב"ם האט געזאגט אז די תירוץ איז. אז די תורה איז געקומען צו מאכן פאליטיק, תירוץ נאמבער וואן, עט ליסט. אזוי זאגט ער, פאליטיק, פאליטיקס. כבר התבאר תכלית הביאור, יעדער איינער ווייסט שוין ווער ס'האט געלערנט די פאליטיקס פון אריסטו און אנדערע ספרים. הער אויס, כי אדם מדיני בטבע. איך ליין דיך פאר. כי אדם מדיני בטבע. דאס הייסט אויף ענגליש, מען איז א סאושעל ענימאל, אר פאליטיקעל ענימאל, סעים טינג אויף אראב, לשון הקודש, הייסט עס מדיני. מדיני מיינט באלאנגט צו א שטאט, רייט? מדינה איז טייטש א שטאט, נישט א לאנד אזוי ווי מענטשן מיינען, אדער היינט זאגט מען א סטעיט, באט סטעיט ארידזשינעלי מיענס א סיטי אלסא. א שטאט, דאס איז די ווארט, שטאט. די אריגינעלע גריכישע ווארט און אויך ניין. א שטאט מיינט, אונז לערנען די אלע ספרים, ס'מיינט אזוי ווי דער רמב ם, דער רמב ם גייט ווייטער און ער זאגט אז א מענטש כדי צו לעבן, ווייל דאס איז נאך פאר וואס ער זאגט, דארף ער האבן נאך מענטשן. מענטשן לעבן נישט אליינס, ווען זיי וואלטן געלעבט אליינס וואלט געווען איין זאך, וואלט מען נישט געדארפט די תורה, עטליעסט די פארט פון די תורה. מענטשן קענען נישט לעבן אליינס, אנדערש ווי רוב אנדערע בהמות על כל פנים, א מענטשן דארפן דארפן לעבן אליינס, דארפן לעבן לעבן מיט נאך מענטשן, אקעי? יעצט, ס'איז דא נאך א פראבלעם, לא עוד ולא עוד אלא אז כדי מענטשן זאלן קענען לעבן אין א סאסייעטי, דארפן זיי האבן א מנהיג, אזוי שטייט דא. פארוואס? ער זאגט אזוי, ס'איז דא אסאך ריזענס וועגן דעם אין די ריפאבליק און אנדערע פלעצער, אבער וואס דער רמב ם זאגט און ער ברענגט איז, ווייל מענטשן זענען זייער צו אנדערש איינער פון דער צווייטער. מאדנע זאך, כשם שאין פרצופיהם שוות כך אין דעותיהם שוות, צווישן איין מוראטשקע און א צווייטן, איין קאץ און א צווייטן, נישט דא אזא גרויסער חילוק, נישט אזא חילוק און אז אין געוויסע זין זענען זיי אייניג, ס'דא חילוקים אבער קליינע חילוקים, נישט גענוג חילוקים אז זאלן דארפן א רבי, אבער צווישן מענטשן, אזוי זאגט ער, זענען דא ריזיגע חילוקים. אזעלכע חילוקים מ'רעדט אין די מידות, נישט, מ'קען עס אפילו זען אין די פרצופים, באט עס איז אויך א, מ'קען זאגן עס איז א קליינע חילוק. הגם מיר זענען אייניג מצד צורת אדם, אלע זענען מענטשן, פאר דעם איז וויכטיג, ווייל אויב וואלט נישט געווען קיין מענטשן וואלט נישט געדארפט תורת אדם, אל מען אר קריעיטעד איקוועל, דאס איז וויכטיג, ווייל אויב נישט וואלט נישט געדארפט קיין תורה, זאל זאל ער בלייבן א בהמה, און גיין לחיים לשלום, ניין ס'איז נישט קיין וועג, ער דארף זיין, יעדער איינער איז א מענטש, רייט? אבער, די זאך, די בריאה וואס הייסט מענטש, פון זיי האבן גערעדט פריער, ס'איז זייער שווער צו זאגן וואס ער איז. פארוואס איז אזוי שווער צו זאגן וואס ער איז? ווייל איך קען צוויי מענטשן, דאס זאגט דער רמב ם, איך קען צוויי מענטשן, איינער פון זיי, ווען ער איז אביסל ברוגז, הרג'ט ער זיינע אייגענע קינדער. זיי האבן נישט געברענגט די סאפער, הקדיחה תבשילו, גענדיגט, עסט זיי אויף. א צווייטער, א פליג הרג'ט ער נישט, ער האט די פליי קעטשער וואס ער כאפט דאס און לייגט עס שיינערהייט אינדרויסן. יא, די זענען די זעלבע מין זאך. שטעל דיך פאר איך ברענג דיך צוויי חיות, איין קאץ וואס ער, נישט א קאץ, א קאץ איז א טורף, אבער איינער וואס איז א ממש ע, ער האט מורא פון הרג'נען א צווייטע פליג, און א צווייטער וואס עסט די אייגענע קינדער. וועסט מיר זאגן עס איז דאך צוויי מינים, רייט? עני זואלאגיסט וועט דיך זאגן, דאס זענען צוויי סארט חיות, דאס איז נישט די זעלבע חיה. עס זעט אויס ענליך, ח ח, איינס א

מען דארף האבן עפעס א דריטע סארט מענטש, בעצם א דריטע סארט מענטש, וואס ער זאל מאכן סדר צווישן די צוויי מענטשן, ער זאל טרייען צו נעמען קעיר אז דער רוצח זאל זיין אביסל א קלענערע רוצח, און דער רך לב זאל זיין אביסל ווייניגער רך לב, ווייל מען קען דאך נישט מיט די מענטשן טון קיין ביזנעס, און ערגעץ אינצווישן, פונקטליך וואס די סדר וועט זיין, דאס איז שוין א חכמה, אבער סאמהאו וועלן די מענטשן צוזאמען קענען זיין מענטשהייט, ווייל אנישט גייט מענטשן שטארבן. בעיסיקלי, יומעניטי וואונט סורווייוו, און דאס זאגט די רמב ם, כי התורה, דאס איז די המשך דא וואו דא שטייט, ולזה אומר, זאגט די רמב ם, שהתורה אף על פי שאינה טבעית, יש לה מבוא בענין הטבעי, תורה איז נישט נעטשרעל, וואס מיינט נעטשרעל? אין אנדערע ווערטער, נאטירליך איז וואס די וועלט ארבעט, קעצן קעצן זיך און לייבן פרעסן אויף אנדערע זיברעס, און זיברעס עסן גראז און וואטעווער דעי דא, און אזוי ווייטער, דאס איז סדר הטבע. יעצט איז דא א גרויסע חקירה עתיקה צי די לאו איז א נעטשרעל זאך אדער נישט. יא א לאו איז א זאך וואס מענטשן קומען און אימפאוזן אויף די וועלט, אדער ס'איז בעצם ס'דא אזא זאך אזוי ווי ס'דא גראז און ס'דא ווענט און ס'דא האלץ איז דא מענטשן איז דא געזעצן. אלע סארט אלע סארט לאוס אלע סארט לאוס אלע לאוס לאוס בעצם וואסערע סארט זאך איז עס? זאגט די רמב ם די תורה איז נישט קיין נאטירליכע זאך הערסט? נישט קיין נאטירליכע זאך פארוואס? ווייל נאטירליך מענטשן האבן נישט קיין לאוז, נישט ממש, מ'קען נישט זאגן אז עס, מ'טרעפט עס אין די נעטשור די זאך. אזוי מיין איך עס צו טייטשן, נאך נאך פשטים אין די לענגוויטש. אבער, אבער, איין מינוט, מ'גייט באלד רעדן וועגן יענע סאסייעטי, אונז האלטן דאך אין די יומען איווענטס, ס'דא יומען איווענט סאסייעטיס. שוין געזאגט. איך האלט נאר, קודם הייב איך אן, דו ביסט א גאנצע צייט, זעהסט, דו טוסט נישט וואס איך וויל מ'זאל טון. איך דארף שטיין צוויי סטעפס פריער. די ווילסט וויסן שוין וואס די תורה צו ס'פארענטפערט דאס פארענטפערט די תורה ס'פארענטפערט נישט גארנישט מ'דארף קודם פרעגן וואס פארוואס וויי דו איווען טינק אוו סאטש א טינג דו כאפסט דו כאפסט וויפיל סטעפס מ'דזשאמפט ווען מ'וויל וויסן וואס שטימט צו ס'שטימט יעצט די משנה ברורה האלא איך ווייס נישט וועלכע סארט בריאה דארף משנה ברורה ווי הייבט זיך אן בכלל די שמועס לאמיר טרייען איך ווייס ביי די וועי דיס איז א ווערי לימיטעד פרעזענטעישן די רמב ם זאגט כבר התבאר ער מיינט מ'זאל לערנען אנדערע ספרים וואס זענען נישט מסביר געהעריג באט דיס איז א ווערי לימיטעד רעפרעזענטעישן אויף וואן ווערי ספעסיפיק פראבלעם ס'איז נישט ס'איז דא נאך אסאך פראבלעמס מיט יומעניטי וואס דארפן לאו אבער דאס איז איין זייער קליינע און זייער סימפל און זייער מצומצם'דיגע וועג פון פון רעדן וועגן דעם, על כל פנים די פוינט וואס ער וואס ער קומט דא אויס איז אז מענטשן דארפן איינע, און דאס איז כאילו א נעטשרעל ניד, מ'קען זאגן א נעטשרעל ניד, נישט קיין נעט, מ'קען עס נישט טרעפן אין נעטשער, אבער ער רופט עס א, עס האט א, עס האט עפעס א קאנעקשאן מיט נעטשער, ווייל וואס איך מיין וואס דאס קומט דא אויס איז א זייער וויכטיגע זאך, דאס הייסט, פשט אין אנדערע אויף מיין לענגוויטש אויף וואס איך זאג היינט, אפשר איז דא נאך, ס'דא נאך א מקום און נאך פירושים אין די ליין, וואס איך זאג היינט איז פשט, אז דאס אז מען דארף א תורה, דאס דאס קען ווייסט יעדער איינער, דאס ווייסן די גוים אויך, דאס ווייסט נישט גוים, בני נח איך ווייס נישט, דאס דאס איז א שאלה, א מענטש א נאטירליכע מענטשליכע פראבלעם, סאו און אויף דעם דארף מען נישט קיין הימל, מען דארף נישט קיין מעמד הר סיני, מען דארף נישט גארנישט, מען דארף נישט קיין רעוועלעישאן, מען דארף נישט קיין חידושים, און נישט נאר דעם, נאר דאס, און דאס זאגט די רמב ם אויך, דאס, ווען מ'זאגט טבע מיינט עס דאך נאר הנהגת השם, באט וואטעווער, באט באט דאס אז דאס אז ס'איז דא געוויסע מענטשן, ס'איז דא מנהיגים אויף די וועלט, איז אויך א נאטירליכע זאך. אין אנדערע ווערטער, יא, פונקט אזוי ווי ס'איז דא מענטשן וואס זענען רוצחים, איז דא מענטשן וואס זענען, עכ פ וואס זיי זענען געבוירן, אדער מ'קען זיך אויסלערנען. ס'איז דא אזא זאך, אפילו מ'קען זיך אויסלערנען, פשט אז ס'איז פאטענשעלי אין א מענטש, בסדר. ס'איז דא אין מענטשנהייט מענטשן וואס קענען, קענען זיין אכזרים און ס'דא וואס זענען, ס'איז דא אויך מענטשן וואס האבן כח הנהגה, ס'איז א כח טבעי, איז דא, אגעין, מ'קען זיך צולערנען, אבער ס'איז דא, ס'איז דא אזא סארט מענטש. סאו ס'איז מורא'דיג, די טבע איז גאנץ גוט. סאו סיי איז דא די אלע פראבלעמס, און סיי נאטירליך ס'דא געוויסע מענטשן וואס קענען, האבן די סעלושען אויך. ביז מ'קומט אן פון די פראבלעם ביז סעלושען איז א מהלך, אבער ס'איז דא די סעלושען אויך. ס'איז דא מענטשן. אזוי ארבעט די גאנצע וועלט, אויך אויך דאס איז א פאני קשיא, ווייל ווייל כ'ווייס נישט, די נעיטשער ארבעט אלעמאל אזוי, פארוואס דארף מען טרינקען נאכדעם איז דא וואסער, אזוי גייט עס, כ'ווייס נישט. ס'איז פול מיט כאילו פראבלעמס, קענסט עס רופן, ס'איז פאני עס צו רופן א פראבלעם אפילו, דעטס האו איט ווארקס, כ'ווייס נישט. ס'איז פרעגן א קשיא פארוואס כאילו די אייבערשטער האט עס געדארפט מאכן אנדערש, א קשיא אויף א מעשה, אזוי אזוי ארבעט עס פאקטיש, כ'ווייס נישט. ס'דא תירוצים, די רמב"ם האט תירוצים אויף די קשיא, באט עס איז ממש קבלה, לעטס רעדן יעצט פשט. דעטס דזשאסט האו איט ווארקס, און ס'איז דא, ס'איז דא די תירוץ, די תירוץ איז געוויסע מענטשן האבן נאטירליך א כשרון צו, אקעי, עס איז איינגעזעצט נישט שטארק, א כשרון, דא מענטשן וואס האבן נאטירליך א כשרון, אדער אזוי האבן זיי געזאגט זיי ארבעטן זיך ארויף, איך ווייס נישט, ס'איז דא אזא מעגליכקייט פאר געוויסע מענטשן זיך צו לערנען, צו אנהייבן צו פירן די מענטשן, מענטשהייט, און אזוי זאגט דאס האלט נישט, עס איז דא איבעראל דאס, אפילו אין די, אין די, אין די. כ'ווייס אין די וואלד דארט אין אפריקע איז געווען אזעלכע מענטשן שוין דערפאר איז אפילו פרי היסטארי שוין געווען לידערס כמעט זעהט דאך אויס ס'איז דא מער עגאליטעריען ווייניגער עגאליטעריען תכלית איז דא אלעמאל איינער וואס פירט וואס פירט דער עולם וואס זאגט דו זאלסט דו זאלסט האקן האלץ און דו זאלסט מעלקן די קיען און וואטעווער און דו זאלסט ווערן א קי רייטסט אויך פאר על כל פנים מיינסט די מענטשן די מאכן קיען יא דאמעסטיקעישן דאמעסטיקעישן על כל פנים סאו דאס איז דאס איז דאס איז האו די ווארלד ווארקס אקעי. ניין די היי דאס הייסט תורה. תורה אין די מאוסט דזשענערעל סענס, יא איך רעד נאכנישט פון אונזער תורה. די זאך וואס הייסט תורה, ס'איז א אנדערע וועג פון זאגן פאליטיקס, דאס וואס מ'הייסט פאליטיקס, פאליטיקס היינט איז א שלעכטע ווארט, אבער פאליטיקס מיינט אין די אמאליגע טייטש פשוט מדיניות, ס'הייסט ס'איז דא א מענטש וואס פירט זיך אליינס, בן אדם לעצמו, ס'דא א מענטש וואס פירט זיין שטוב, הייסט אין די אלטע שפראך איקענאמיקס, איך בין א טאטע, איך האב א שטוב, איך פיר עס. נאכדעם? יא? אמאליגע צייטן פלעגט דאס הייסן עקאנאמיקס. שפעטער האט מען עס געטון א נייע זאך, פאליטיקעל עקאנעמי. אז די פאליטיקס, אז די שטאט האט אויך א געוויסע כאילו ס'איז א שטוב מיט א מסחר, אבער דאס הייסט עקאנאמיקס אוודאי. די אריגינעל עקאנאמיקס איז טייטש תורת הבית, ס'הייסט וויאזוי מען פירט א שטוב. וואס היינט הייסט עס אביסל מיינט עס אביסל אנדערש. שוין, איך זאג דאך, איך זאג דאך נאר א פשוטע. יא? אקעי. נאך דעם איז אויך זייער ענליך ווער ס'וואשט די וועש. נאך דעם איז דא א שטאט יא, דעטס מענטשן, אנדערש ווי אגעין א מענטש וואוינט נישט נישט אליינס און נישט נאר מיט זיין משפחה מיט זיין שטוב, ער וואוינט מיט א באנטש פון שטובער. סאו צוויי שטובער איז די סכנה פון א שטאט צו טון מסכת עירובין יא דריי הייזער איז שוין א שטאט רייט? סאו בעיסיקלי דריי משפחות דאס הייסט א מדינה שטאט. יעצט האלט מען שוין ביים שטאט, און שטאט איז פאליטיקס מער ווי שטאט איז נישט דא אין די אלע ספרים. היינט וואס ס'איז דא גרעסערע לענדער דארף מען מעיין זיין צריך עיון גדול אין תורה איז אויך נישט דוקא אסאך גרעסער ווי א משפחה שבט און משה רבנו וואטעווער דאס איז א גאנצע שמועס באט אז דאס איז די ארגינעל דאס איז ווערי בעיסיק יו קען סי אז מ'דארף האבן תורה אז ס'איז דא א תורה נישט נאר מ'דארף אז ס'איז דא יעדער האט א תורה פון זיך אליינס עפעס א מענטש געווענטליך געשעט עס דאך עפעס א מענטש וואס האט די די פאוער די די אביליטי דער רמבם גייט אלעמאל מיט א מענטש ער טראכט נישט אז עס קען געשען אליינס וואס מאכט דער רמבם זאכן דער מענטש מאכט אפ דער לא אש הטיר. דער מענטש האט די כשרון דיך משכנע צו זיין צו פאלגן זיינע לא'ס. דאס איז דאך די גאנצע דיעל פון יענעם מענטש. ער, אדער האט ער א גאן, ווי האט ער, דאס איז נישט קיין תירוץ, ווי האט ער באקומען די גאן? סאמהאו ער ווייסט ווי אזוי צו מאכן. אבער וואס מאכט אים טראכטן דער לא? וועגן ס'גייט בעסער פאר אים. אדער, איך ווייס נישט, איין מינוט, ס'קען זיין, ס'קען זיין בעסערע אזעלכע מענטשן און ערגערע, ס'קען זיין סעלפיש וואנס וואס טראכטן נאר פון זיך, ס'קען זיין וואס טראכטן פון די גוטס פון די גאנצע סאסייעטי, דאס איז שוין א שאלה צו ער איז א מלך רשע אדער א מלך צדיק. דאס איז דאך שוין א שאלה צו זיינע חוקים זענען חוקים צדיקים אדער חוקים רשעים. דאס איז א זייער בעיסיק קוועשאן. דו פרעגסט יעצט קשיות אויף א מענטש. איך זאג דיך. קען זיין מ'וועט אים ארויסווארפן. איך ווייס נישט, דאס איז פאליטיקס. ניין ניין ניין, דו דזשאמפסט זייער שנעל, איך האלט נאר דאס, ס'איז דא, יעצט וועל מען וויסן צו ס'איז גוט אדער שלעכט, איך בין מסכים. און דער מענטש האט סאם האו א וועג דיך צו מאכן עס טון, דאס איז נישט אז נישט אז נישט דאזענט קאונט, ווייסט איך איך ביי די וועי, עקזעקטלי אז איך פלעג אלעמאל זאגן פאר די רבי, אויב די רבי דארף זאגן אז די חסידים זאלן האבן דרך ארץ איז ער נישט קיין רבי, קאז דעטס איז הי העז וואן דזשאב א רבי, טו מעיק די עולם רעספעקט אים, אויב ער דארף שרייען רבותי ס'איז דא א מצוה פון אמונת חכמים יו ארעדי לאסט, רייט?

צו מאכן זיי פאלגן, זייער פאלגן איז נישט זייער דזשאב, ס'איז דער רעבע'ס דזשאב, כאפסט וואס איך זאג? די סעים טינג פאר תורה, דאנט סי עניוואן, פארשטייסט? פשוטע זאך, יא? מ'קען נישט גיין און זאגן רבותי די עולם האלט נישט דערביי, דיין דזשאב איז צו מאכן דער עולם האלטן דערביי, נישט זייער דזשאב, פאר דעם האט מען דיך געשטעלט, דעטס יור אנלי דזשאב, צו וויסן וואס איז וואס איז גוט ווייסט דאך יעדער איינער, און מ'רעדט דאך באופן כללי, יא? זיך דיך נישט מחדש זיין חידושים וואס מ'זאל טון, זיך דיך אז דו זאלסט מאכן זיי זאלן פאלגן, דעטס אלל. אקעי. בעיסיק דאס איז דער מענעדזשער זשאב, כ'מיין צו זאגן אז עווערי עווערי ליעדער דעטס דעיר בעיסיק זשאב און איף דעי העוו טו סקריעם אבאוט איט דען אפשר אמאל ארבעט דאס באט געווענליך ארבעט דאס נישט. בסדר, קען זיין, קען זיין באט יו העוו טו אנדערסטענד דעט דעטס יור זשאב קאוז אדערווייז יו דאנט, איטס יור ריספאנסיביליטי. בסדר, מ'קען, איף יו לייק סעי דעט איטס דעיר זשאב טו ליסטן, זיי דארפן נעמען, זיי דארפן נישט האבן אמונת חכמים, די רבי דארף זיין אזוי אימפרעסיוו אז זיי זאלן גלייבן אין אים, דעטס היז זשאב. אדער וואטעווער איז באהאוו און בעיר, יעדער איינס אויספיגערן ווי אזוי, באט דאס איז די איינציגע וואס זיין דזשאב איז. בקיצור, דאס איז דאס איז וואס די לידער טוט אין יעדע אין יעדע סאסייעטי, און דאס ביי די וועי דזשאסט כ'וויל זאגן זייער קלאר, דאס איז א חידוש, דאס איז אין רוב רוב נארמאל אונז קליינע מענטשליך ווייסן נישט וויאזוי דאס ארבעט, דזשאסט טו בי קלער, ווי העוו נאו, ווי איך ווייס נישט, יעדער איינער דא איז א לידער, איך רעד דא פון די עולם, נארמאלע מענטשן, ניין סעריעס, דאס איז ממש א סיקרעט, אויב ס'דא אזא זאך וואס הייסט סודות התורה, דאס הייסט סודות העולם, סודות היומען עולם, רייט? כ'רעד נישט פון וויאזוי די ביימער וואקסן, וויאזוי מענטשליכע סאסייעטי ארבעט, דאס איז א סיקרעט, איט קענט בי טאוט, אלמאסט, רייט? יו אלמאסט העוו טו בי בארן וויט איט, אנאדער וועי אוו סעיאינג איט איז יו העוו טו בי דיוויינלי אינספייערד. אין א סערטען סענס, מ'קען דאס רופן נבואה, דער רמב"ם רופט עס א סארט נבואה, ער רופט עס התגברות כח המדמה, פונקטליך וואס די סייקאלעדזשי טעארי וואס ער טראכט וועגן דא נישט קיין חילוק, אבער נישט קיין חילוק ווייל כ'ווייס נישט יעצט עס מסביר צו זיין, באט די פוינט איז אז ער קוקט עס אן און עס איז ווערי בעיסיק איף יו טינק אבאוט איט, דיס איז ליטערלי סאמטינג דעט, מ'קען עס רופן א טעלענט וואס גיבט מענטשן כאריזמא, איי קען טריי טו גיוו דעפינישאנס אוו וואט איט איז, איך קען דיך נישט זאגן, און רוב מענטשן איז זיי ממש א פלא אז ס'איז דא אזא זאך, איף יו עסק א נארמאל פערסאן, אפילו מי, יעדע איינער, הואעווער איז די לידער אבאוו יו, האו דאס די גיי געט טען טאוזענט פיפל טו דענס ביי היז, ער עסט פיש, כ'מיין ער טוט נישט גארנישט, ער עסט פיש. ס'איז ממש א חידוש. אקעי ער האט א טרעדישן, האו דיד איט סטארט? ס'העלפט מיך נישט, ס'איז א מנהג, ווי האט זיך אנגעהויבן די מנהג? איינער האט עס אנגעהויבן, יא? ווי האט ער עס געמאכט? ס'איז זייער שווער צו מסביר זיין, אפשר איז נישט מעגליך, כ'מיין, ס'איז דא קורסעס וויאזוי מען לערנט זיך אויס צו זיין א לידער, איינער איז שוין געווארן א לידער פון יענע קורסעס? נישט זיכער. אפשר, אפשר איז דא קליינע קליינע סיקרעטס וואס מען קען ארויסלערנען, ווי וויל טיטש יו רעטאריק, האו טו בי א פאבליק ספיקער, ווי אזוי, ס'העלפט, שייך ס'העלפט? מאב מענטאליטי, כ'מיין אז האסט געזען אמאל די וועיוו? מ'קען. כ'האלט נישט אז ס'דארף זיין א פערסאנאליטי, איטס ווערי הארד טו עקספלעין וואט איט איז. א מאב מענטאליטי. אקעי נו דאס איז איין וועג. כ'מיין איך פארשטיי עס. אפשר דארף מען זיין דארף מען ליינען זיין א גרעסערע רשע און וויאזוי הייסט ער? די פרינץ.
איך מיין אז פאר מאוסט פיפל דאס איז די ביגעסט מיסטערי אין לייף. איי דאנט נאו האו טו דו איט, איי נאו האו טו דו איט אין ווערי לימיטעד סענס אויך. אמאל געלינגט עס און אמאל נישט. אקעי, אקעי סאו דאס איז זייער גוט, ס'איז פיין גוט, רוב מענטשן ווילן זיין פאלאוערס, און ער וויל זיין א לידער, ס'איז א גוטע שידוך, ס'איז גוט. אבער פאר די מענטשן, דו זאגסט ווירקליך די מענטשן? איך, דו זאגסט מיך יעצט עצות?

די זאגסט די קוקסט דאך קודם כל איי דזשאסט וואנט טו בי קלעיר דזשאסט טו בי קלעיר די האסט די זאגסט א געוויסע סיניקל בליק אויף וויאזוי מענטשן וויאזוי זיי ארבעטן באט דאס קען די קענסט זיך דאס אויך נישט טון איך מיין נישט אויף די סקעיל וואס אפשר אויף א סקעיל קענסטו יא סאו סאו ס'דא עפעס וואס זיי ווייסן וואס די ווייסט נישט קריזמע איז נישט מעדזשיק כ'מיין מעיבי מעיבי עס איז מעדזשיק כ'מיין ס'איז עפעס א זאך איי דאנט נאו וואט איט איז איט עקזיסטס פיפל העוו איט.

ווי זענען דיינע חסידים אז דו פארשטייסט יא, יענער פארשטייט נישט, דאס איז די קלערונג. פרעג פרעג די רבי וויאזוי ער מאכט עס, ער קען דיך נישט זאגן. יוזשעלי הי קענט, סאו איווען די וואן, איווען ווען הי קאוד ער מאניפולירט דיך צוויי מאל, רייט סאו גלייב עס אים נישט. אקעי, מעיבי איטס מעיבי איטס טאוט אין חינוך, קאוד בי. כ'בין נישט, מיין מיין טענה דא איז נישט איז נישט, מיי ארגומענט איז נאט דעט איטס א חוש, ווערסעס סאמטינג דעט יו קען בי טאוט, אר יו ניד טו בי עדיוקעיטעד פאר פראם ווען יו אר א בעיבי לייק דיס. ווערעווער איט קאמס פראם, איי וואנט טו מעיק יו נאוטיס דעט איטס סאמטינג יו שוד מארוועל עט, ענד יו שודנט סטענד אין די בעק ווי אויבער חכם, ווייל דאס איז נישט קיין חכמה. אה, מניפולעיט מענטשן, אקעי דו קענסט מניפולעיטן מענטשן, ווען דיין זון, דו דארפסט דיין זון זאל גיין אין חדר, זיכער קענסט זאגן, ווייסטו, איך האב אסאך, איך טראכט אלעמאל איך בין דאך א מאראלישער מענטש, איך בין נישט קיין מניפולעיטער, רייט? גיב מיר, הער, ווען מיין בעיבי דארף גיין אין טוילעט, איז עס זיכער הונדערט פראצענט לעדזשימעט, לעדזשיטימעט צו מניפולעיטן, רייט? מסכים, קיינער איז נישט מחולק, און איך קען נישט!

ניין, אקעי איך האב נישט, די גיי דארט לאמיך דאס איך אנקום צו די סטראשע ס'קען זיין א מינוט, אבער די גיי איך וויל נאר זאגן איך בין נישט געקומען צו איך וויל נאר מסביר זיין פארוואס ס'מאכט אסאך סענס צו רופן די מענטש א נביא, אקעי, א סערטען קיינד אוו נביא, נישט קיין נביא ער קען זיין א נביא אמת, קען זיין א נביא שקר, קען זיין א נביא רשע אזוי ווי בלעם וואס ער מיינט זיך, קען זיין אסאך זאכן, באט דיס איי דו נאט נאו האו דיס ווארקס, איי טינק דעט מאסט פיפל דאנט נאו האו איט ווארקס, ענד די וועי ווי ספעקולעט אבאוט האו איט ווארקס אר טאטעלי ראנג. דעי אר סאו אפסייד דאון פון וויאזוי ס'ארבעט, ווייסט ווי ר' בונים האט געזאגט אז יעדער רבי וואס מ'רעדט אויף דעם איז פונקט די זאך וואס ער האט נישט זיין פראבלעם? עס איז דאך משונה'דיגע קלוגע ווארט, איך ווייס איך האב פראבלעמס, איך בין א רבי, איך מאך איך מאך ס'נעט, איך בין נישט משוגע, איך ווייס אז איך האב פראבלעמס, גראדע דאס וואס דו האקסט אויף, יו זשאסט גאט די ראונג פראבלעמס. און האו וויי איז דיס, ביי די וועי דיס איז טרו, אפילו די רבי'ס וואס אונז האקן אויף, געווענליך אונז רעדן אויף די ראונג פראבלעמס, נישט ווייל די זאכן וואס אונז האבן אונז ווייסן זענען נישט אמת, ער איז נישט קיין גנב און א נואף, ס'איז אויך אמת, באט נישט דא הייבט זיך אן זיין פראבלעם, נישט דאס איז זיין חולשה,

ס'איז א קיינד אוו מענטל קעפעסעטי באט ס'איז א מענטשליכע קעפעסעטי באט ס'איז עפעס עפעס זייער א דבר פלא סאם פיפל מעיק מעיק איט ווארק און סאם פיפל דאנט. מ'קען זאגן מ'דארף זיין די ריכטיגע מינוט מ'קען זיין מ'דארף אסאך קאנדישאנס איך בין מסכים באט די די בעיסיק זאך אז מ'קען ס'איז דא פיפל דעט עקטשעלי מענעדזש טו דו דעט קומט אריין אין א צימער די עולם פאלגט אים נאך אפאר מינוט ס'איז אמעיזינג מ'קען עס לערנען אויף זייער אן אופן. אין עני קעיס דיס איז א יומען א יומען א יומען טינג ס'איז א יומען פארט אוו יומען נעיטשער דעט דער אר סאטש פיפל אנד דיס פיפל אר די לאו גיווערס אָר די ליעדערס אָר די קינגס אָר די טרייבעל די פריצים איך ווייס נישט וויאזוי זיי רופן זיי זענען די נשיאים זיי זענען די זקנים ווייסט יעדע יעדע אין יעדע סאסייעטי איז דא פארמעלי אינפארמעלי ס'איז אלעמאל דא אזעלכע מענטשן און די מענטשן זיי זענען די זיי זענען די נביאים די רמב"ם רופט זיי נביאים נביאים נישט דווקא זיי נביאים נישט אלעמאל ביי די וועי וואן אוו די גוד וועיס טו געט פיפל טו ליסטען טו יו סעי דעט גאד טאלד יו אקעי דארף מען וויסן אויב ס'איז אמת אדער נישט באט אויך איט דאזנט עקטשעלי ווארק רייט? מעני פיפל סטענד אין די קארנער און סעי דעט גאד טאלד דעם צו סטאפ און נאובאדי ליסענס צו דעם רייט? סאו אפארט פון ווען מ'זאגט די אייבערשטער שיקט א שליח, כ'וויל זאגן ווען מ'זאגט די אייבערשטער א נביא הייסט א שליח רייט? רש"י זאגט אזוי נביא טייטש א שליח יא? און די אראבער האבן די ווארט רסול רייט? וויטש די רמב"ם טרענסלעיטס אלוועיס רסול אללה, משה רבינו איז שליח, שליח השם, מלאך טייטש א שליח יא? וישלח מלאך?

ווייל זיי האבן די מער בעיסיק זאך פון זיין א נביא, ער איז עקטשעלי סענט ביי גאט טו טעל געט יו טו דו סאמטינג. לעטס פרעגט פארוואס גאט טוט עס נישט אליינס, פארוואס א קשיא פאר מאכט, אזוי ארבעט מענטשליכקייט, אז ס'איז דא געוויסע מענטשן וואס דער אייבערשטער שיקט צו מאכן אנדערע מענטשן טוען זאכן, זיי זענען כל מיני שליחי השם, זיי זענען נביאים, זיי מאכן, זיי מאכן די וועלט ארבעטן, איך מיין האנעסטלי אין עווערי סאסייעטי נידס סאמאן לייק דעט, צו ס'איז גוט אדער שלעכט, אן אים איז נאך ערגער, און ער מאכט עס. אזוי ווי גאדאפי אדער די וועם ווען זיי ווילן. יא וואטעווער, אנארקי, איך ווייס נישט צו ס'איז אנארקי, באט פוינט איז,

שטימט? יא דו איך וויל דאס נאך זאגן וועגן נביאים וואס וואס מען פאלגט זיי נישט איז איווען מאר וויערדלי גאד סענט אין א סערטען סענס ווייל די נארמאלע מענטשן זאגן נישט זאכן וואס מען פאלגט זיי נישט און דעי ספעשעלי דאנט עקט לייק פיפעל לייק ירמי' הנביא וואס מען לייגט אריין אין דזשעיל און מען זאגן נאך אלץ ס'דא אזעלכע מענטשן באט דער אין דיס סענס דעי אר נביאים. דעי העוו דיס דער רמב"ם רופט עס עקטשעלי קארעדזש, דעי העוו א דיוויינלי דיוויינלי אינספייערד קארעדזש, רוח עוז רופט ער עס. ער קען זיין משוגע, בסדר דארף מען וויסן צו ער איז סתם משוגע אדער נישט, אבער אויב ער איז גערעכט כ'ווייס נישט, נאך א שאלה. עקטשעלי ירמיה הנביא האט זאגט די רמב"ם ברענגט די פסוק, די רמב"ם האט א פסוק ווי הייסט ער ברענגט די פסוק דבר השם בליבי כאש עצור ונלאיתי, ירמיה זאגט אליינס. ירמיה זאגט אויף זיך אז ער, די דבר השם וואס סאו פאוערפול טו הים, הי דזשאסט קאדענט, ער האט זיך געקענט מוסר נפש זיין, ס'מאכט נישט קיין טראפ סענס וואס ער האט געטון, ער איז געגאנגען צום מלך, געזאגט, עס האט נישט געהאט קיין טשענס פון ארבעטן, אפשר האט יא געהאט א טשענס ער קען תשובה טון, באט ער האט נישט געטראכט אז ס'דא א טשענס פון ארבעטן, נישט דאס איז געווען זיין חשבון, ער האט געהאט א נבואה, און דעטס וואט א נבואה איז, אין אנדערע ווערטער די גיין איז אויך פארט פון נבואה, דו מיינסט א נביא באקומט א נבואה ביי זיך אינדערהיים, נאכדעם האט ער א נסיון ס'זאל זיין כובש נבואתו, איך טראכט אז כובש נבואתו חייב מיתה, פשט אז די נבואה הרג'עט אים.

על כל פנים, דעטס דעטס דעטס דעטס דעטס א קיינד אוו א תורה, אקעי? איז וואס איז די פראבלעם מיט די סארט תורה? כ'דארף עס זאגן קלאר, ס'איז אלעמאל דא אזא סארט תורה. נישט דא געווען, נאכנישט געווען קיין וועלט אן קיין תורה. כ'מיין אז נישט, אז נישט, אויב ס'איז יא וואלט עס מסתם צוזאמגעפאלן. סאו ס'נישט דא, ס'איז א נאטרירליכע זאך, ס'אלעמאל דא, ס'אלעמאל דא תורות. דאס איז נישט, משה רבינו האט נישט דאס, נישט דאס אויסגעטראפן. מיינע נטורי קרתא עקזיסט וויטאוט א דאטום. נטורי קרתא אר א קיינד אוו מיוטעישן אוו א סערטען תורה וואס. די קאפעלע ברסלב וואס האט נישט קיין ליעדער האט האט די גרעסטע וויוס. מען דארף רעדן צו מען דארף לעבעדיגע מענטשן אדער טויטע מענטשן כ'ווייס נישט מען דארף ס'דארף זיין עפעס וואס פירט. א בוק פרסן. יא קען אז ס'קען זיין א בוק כ'ווייס נישט אויב ס'מוז זיין א לעבעדיגע מענטש משה רבנו איז פירט פירט כלל ישראל שוין פאר א לאנגע צייט אן זיין לעבעדיג. נישט ס'איז נישט די עקזעקט נאו נאו סיריעסלי אויף קאורס דעטס די די די די די גמרא באט אפילו די די לאו די די די תורה אקעי אבער אבער ס'ארבעט סאו סאו די פוינט איז אז אויב מענטשן כאפן נישט דאס אפשר כאפן יא אבער למשל ס'דא אסאך קאש אז מענטשן גייען ארום מיט אסאך קשיות אויף די תורה, וויאזוי קען זיין דאס, וויאזוי קען יענץ, די ריעל קשיא העז טו, די אנלי ריעל קשיא, און דאס איז האו עקשעלי אין די ענשענט ווארלד פיפל דיד דיס ווערי עקספליסיטלי, סיי צווישן אידן איף יו ריעד דזשאסעפוס יו סי אים דואינג דעט אין אגענסט אפיאן און אדער פלעיסעס, סיי די גוים צווישן זיך, סיי אויב ס'דא אזווי א קשיא אויף די תורה, און די רמב"ן אין זיין זיין דרשה תורת השם תמימה הייבט אן מיט די קשיא, איז עס נישט, יבם ארבעט שטימט נישט, און פרשת שעטנז מאכט נישט קיין סענס, דאס איז. דאס איז א זייער א קליינע סארט קשיא, דיס איז ריעלי לייק דעם א קשיא, א סתירת הרמב"ם. די ריעל אינטערעסטינג קוועשאן אויף די תורה איז, אויב ס'איז סאמטינג דעט באדערס מיינדס, דאס איז די ריעל קוועשאן, ס'איז טאקע א ריעל קוועשאן, איז קוק אהער, ס'איז דא א, די אידן האבן א קאנסטעטושען, זיי האבן א, דאס איז וואט קאנסטעטושען מינס רייט? וויר טאלקינג, וויר נאט טאלקינג אבאוט ריטען לאו יעט, באט ס'איז דא עפעס, עפעס איז איינער וואס פירט זיי, זיי האבן א רב, זיי האבן א פירער, זיי האבן א תורה, און ס'איז דא אסאך אנדערע מענטשן וואס האבן אויך, און אפשר האבן זיי א בעסערע. איף סאמאן ריעדס די קאנסטעטושען אוו די יונייטעד סטעיטס אוו אמעריקא, אדער די קאנסטעטושען אוו עטענס, אדער די קאנסטעטושען אוו מואב, איך ווייס נישט וועמען, און ס'זעט אים אויס גאנץ גוט, און ס'זעט אויס צו ארבעטן, יא, פאר עקזעמפל, און ס'זעט אים אויס צו ארבעטן, יא, באט פיפל דעט ריעד דעט, דאנט ריעד דעט קשיא, כ'הייס זאגן, משה רבינו ס'נישט אויסגעטראפן, הו קעירס אויב ס'איז אויסגעטראפן אדער נישט, דאס איז די שאלה צו ס'איז עס איז שוין געווען, די שאלה איז צו עס איז א בעסערע, צו דאס איז א בעסערע תורה אדער יענץ. דאס איז, עקזעקטלי. און בעיסד אן, איווען בעיסד אן וואט? נאו ווי גאו אראונד קלעימינג איטס פון די שמים. וואט דאס דעט איווען מיען? ווי קומט עס אריין בכלל אין די שמועס? מען דארף דאס מסביר זיין. איך האב נאכנישט מסביר געווען דאס היינט. ריזאלטס? איז עס בכלל בעסער? אלל דיס קוועשאנס, דעטס די ריעל קוועשאן. ס'איז דא אידישקייט, איך וויל זאגן איז דא אידיש, און דען דער איז לייק רעלידזשענס וויטש אר סאם נאט עקזעקטלי א סטעיט, סאיז עפעס א נייע א נייע סארט גירסא, באט ס'איז דא פארשידענע רעלידזשענס, און זיי האבן אלע זייערע אייגענע תורות, יעדע איינע האט זיך א תורה, און דא קענסט קוקן, און עס איז א ריעל קוועשן, כ'מיין איך, צו זאגן סתם ס'איז בעסער אדער ערגער איז סתם אבי צערעדט, באט יו העוו טו טינק וואט איז דיס, דעטס די קוועשן, צו ס'איז א בעסערע אדער ערגערע. אויב איינער וואלט געוויזן, אויב אויב ס'וואלט געווען קלאר אזוי ווי ס'שטייט אין די פסוק אין פרשת ואתחנן, אז די אלע גוים זאגן כי מי גוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת, וואלטן אלע אידן געהיטן די תורה. וואלטן די גוים אויך געהיטן די תורה. און דער פסוק אליינס ביי די וועי זאגט עס בתור מוסר. די ריזן פארוואס דאס ארבעט נישט איז ווייל אונז פאלגן נישט די תורה. אונז פארשטייען עס נישט, און אוו קורס איטס נאט עז פרעקטיסד, איטס נאט מאטש סמארטער דען עני אדער וואן. סאו אוו קורס דערס נאו, איטס יוזלעס צו רעדן וועגן דעם, מ'קען פרואוון אז ס'איז קלוגער, וואס האב איך פון דעם? טו עס. טריי עס צו טון, איך ווייס נישט. ברענג משיח. בקיצור, אן משיח און אן ברענגען משיח, ס'א שאד זיך צו דינגען צו ס'איז א בעסערע תורה אדער נישט, ווייל ס'איז נישט די פוינט. אדער עפעס א קאינד אוו משיח, איך ווייס. דיס איז די ריעל קוועשאן, דיס איז די ריעל קוועשאן, און דא הייבט זיך אן די קוועשאן, איך וויל זאגן נאר איין, וואט טיים איז איט, איך גיי זאגן איין זאך, איך האב נאך צייט, נאר מען דארף זאגן נאך איין זאך, נאך איין וויכטיגע זאך וואס איך האב נאכנישט געזאגט, נאך איין וויכטיגע זאך פארוואס איז דא א, א מער דזשענעראל קוועשאן, דאס איז אלץ אזויווי א, אזוי א פרט קוועשאן, איינער האט עס בעסער, מען קען, מען קען, איך ווייס נישט אויב עס איז אפגעפרעגט ביי די וועי. נאך קיינמאל געזען איינער זאל עס טוהן, ביי די וועי ווערי אינטערעסטינגלי אלל די בעל תשובה מענטשן אונז אלע קיינער האט נאכנישט גענומען, נעם א בוק פון די יו עס קאוד און א בוק פון די שלחן ערוך און זעה וועלכע איז בעסער, פיגור אוט האו טו, איי דאנט איווען נאו האו טו קאמפעיר איט קאוז אין ארדער טו קאמפעיר יו ניד טו האוו סאם קיינד אוו פאליטיקעל טעארי ליגעל טעארי טו האו טינגס שוד בי, נאובאדי האס דעט טעארי עוועריוואן איז דזשאסט ארגואינג די האסט א קשיא איך האב א, ס'איז סתם ענעקדאוטס רייט? וויר דזשאסט טרעידינג ענעקדאוטס, די האסט א לאו וואס מאכט קיין סענס די האסט לאו וואס מאכט קיין סענס איך האב צוויי לאוס וואס?

קאוד בי, וואס מיינט בעסער? איי דאנט נאו, יו אר געטינג אינטו ווערי סמאל דיטעילס, איך ווייס נישט, איך זאג נאר וואס מען דארף רעדן וועגן, קען זיין אז קען יו נאו נישט קיין חילוק. מ'דארף זען וואס איז בעסער, וואס מיינט בעסער. עקזעקטלי, מעיבי, איי דאנט נאו אויב יו נאו קיין איין סיסטעם קען בי בעטער דען אנאדער, איי דאנט נאו, איים שור דער קאוד בי בעטער וואנס ענד ווארס וואנס, איטס אקארדינג, דזשאדזשד אקארדינג טו וואט, איך ווייס נישט. נאכאמאל, אלעס קען זיין, אבער איך האב נישט, קען נישט קיינעם וואס טוט די ארבעט בכלל, וואס טרייט געהעריג די פראדזשעקט פון טעמי המצוות פון די ראשונים, אין א סערטען סענס איז דיס פראדזשעקט, העוו טו רעמעמבער. דעי ווער נאט עז קליינקעפיג ווי אונז, זיי זענען נישט געווען זיך אין די וואנס דעט אנדערסטוד די רמב"ם און אנדערע, זיי זענען נישט געווען אינטערעסירט צו צו ווייסט וואס מענטשן וואס דינגען זיך מאכן, אונז האבן שעטנז און ענק האבן אז מען פארט אויף א רויטע לייט אינמיטן די נאכט באקומט מען א טיקעט, אונז ביידע זעלבע משוגע איך בין ווייניגער משוגע, וואס איז א חילוק וואס איך ווייס נישט לאמיר מאכן ווייסט וואס לאמיר מאכן א ליסט פון וויפיל לאס עס מאכט נישט קיין סענס האבן וויפיל ביוראקראסי האסטו און וויפיל ביוראקראסי האב איך און וויפיל ביוראקראסי איז גוט און כ'ווייס נישט פיגור סאמטינג אוט איי דאנט נאו

יא, די רמב"ן, די רמב"ן, קענסט עפענען, איך זאג נישט, איך זאג נישט קיין אפיקורס'ע קשיות, די רמב"ן האט א דרשה תורת השם תמימה, האט עס געזאגט בציבור, אין זיין שול, איך ווייס נישט ווי, און ער הייבט אן שטייט א פסוק תורת השם תמימה, ויש להקשות, פרעגט די הייליגע רמב"ן, וואלט איך געדארפט פארליינען די לשון, אבער די רמב"ן פרעגט די קשיא, תורת השם תמימה, יא, ווייס נישט, קוק ארום, מיינע נעיבערס האבן אויך גאנץ א פיינע געזעץ, איך זע נישט קיין פראבלעם מיט עס, ווילסט דיך דינגען ארויף אראפ, סימס טו ווארק, ווייל הכל לאומות. דער זוהר פרעגט א בעסערע קשיא, יא געדענק פון די, אקעי. בקיצור, דאס איז א סיריעס קוועשאן, דעטס וועיר די קוועשאן האס טו סטארט. איף יו דאנט האוו ען ענסער טו דיס קוועשאן יו קענט איווען טאלק אבאוט וואט די תורה איז, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, נגלה, נסתר, גארנישט הייבט נישט אן צו מיינען גארנישט. ווי דאס? קענען וויסן וואס איז בעסער מוזט דו וויסן די אלע. זייער גוט, מ'דארף אנהייבן דא, דאס זאג איך, אויב איינער האט נישט קיין תירוץ צו די קשיא, ער קען נישט אפילו, בעיס איז, פארוואס האט אמעריקא היינט, פארוואס האט אמעריקא א קאנסטיטושען? פארוואס האט די טעלעוויזשן דאסענט העוו קאוז דעי האוו די תורה? וואטעווער, וואטס גאוינג אן? וואט איז דיס אבאוט? ס'איז דא נאך א וויכטיגע זאך, איך דארף זאגן נאך איין זייער וויכטיגע זאך וואס ס'שטייט דא און מ'דארף דן זיין אין דעם, ס'איז דא נאך א זייער וויכטיגע זאך, סאו די מעין די מעין ארגומענט, און דאס איז א א זאך וואס מ'דארף מדייק זיין, מ'דארף זייער גוט מדייק זיין, מ'קען נישט סתם זאגן זאכן, די מעין ארגומענט וואס די מעין זאך וואס רעלידזשענס זאגן פאר פאר זייער געזעץ, פאר זייער תורה, און בכללם אידישקייט, אגעין, כ'זאג דאס נאר ווייל מ'קען וויסן פון וואס מ'רעדט.

אז אמעריקע, אזוי ווי מיר האבן גערעדט, זיי זיי זאגן נישט אז, זיי זאגן נישט אז זייערע געזעצן קומען פון הימל. זיי זאגן קלאר אז דאס איז א מענטשליכע זאך. עס איז ריספאנס איז אז עס איז דא איין זאך וואס קומט פון הימל, אז אלל מען אר קריעטעד איקוועל, ענד דעי אר ענדאוד ביי דעיר קריעטער ביי אינעליענעבל רייטס. דאס קומט פון הימל. ביי די וועי, דאס איז א תורה מן השמים קלעים, דזשאסט בי ווערי קלעיר.

אבער רייט דערס א האול רייט דערס א האול שיעור שיעור א הוילע שטיקל תורה אבאוט דיס באט די פוינט איז עפעס איז געבעיסט דאס א תורה איך וויל זאגן נאר דאס איז נעטשרול לאו כ'ווייס נישט קיצער ס'איז סערטען קיינד אוו תורה מן השמים באט אין דזשענעראל און דאס איז וויכטיג דאס איז וויכטיג יא יא יא ניין די די און אויך די האלט אז האלט נישט אקעי איך בין שוין אריינגענער'ט. דאס איז א וויכטיגע זאך. יעצט און די אידן, די אידישע די אידישע געזעץ, מ'דארף געדענקען, די תורה איז טייטש געזעץ, און די קלאס האב איך שוין געזאגט ס'טייטש געזעץ, מצוה איז נישט א שטארקייט, אין די רמבם'ס וועלט איז מצוה טייטש געזעץ, און איטס נאט איי דאנט עגרי דעט דעטס די פשט, באט דעטס האו די רמבם טאט, מצוה איז טייטש לאו, די לאו, און הי קאלס איט לייק דעט אין אראביק, די לאו, אר שאריא, וויטש דזשאסט מינס לאו. די רמבם קאלד די תורה שריעה ווייסט אז ווען מען האקט אויף שריעה לאו מיינט עס הלכה, עס איז טייטש, עס איז דשאסט טרענסלעישאן אין אראביק, יא. מצוות, רב סעדיה גאון האט געטייטשט מצוות שריעה, דעט וואס דעט וואס די אראביק טרענסלעישאן אוו די ראשונים, סאו זיי קוקן אן תורה פאר א געזעץ, צו עס איז ריכטיג פשט אין פסוק איז א גרויסע שמועס. אבער דעטס דער, עטליעסט איי פרעזענט דעיר וויו. ענד ס'איז זיכער אז מ'דארף א לאו, צו ס'איז דא נאך זאכן וועלן מיר שוין זעהן. אין די אידישע שריעה, און אינקלודינג אין די מוסלעמענישע, ביידע עטליעסט, און אפשר די נוצרישע אין א סערטען, אין א דיפרענט קיינד אוו וועי עקטשעלי, זאגן אז זייער געזעץ קומט פון הימל, קומט פון דער אייבערשטער, רייט? נאו, און נאכדעם הייבט זיך אן א שמועס צווישן זיי, דער זאגט נאר מיינס איז פון דער אייבערשטער, זיי זאגן ניין דווקא מיינס, שלי של חצי שלי, כולו שלי, און עס הייבט זיך אן א גאנצע געראנגל, רייט? פון דעם פארשידענע און דער רמבם אלוועיס טוק ווערי סיריעסלי דיס קוועשאנס, איי דאנט טינק אנלי בתור מה שתשיב, מענטשן, איינער געפרעגט לעצטע וואך וואס איז א חילוק, איך וויל נישט זיין קיין מוסלעמענער, וואס איז א חילוק, און דערפאר דארפסטו נישט וויסן די תירוץ פון די קשיא?

ס'איז קען דו קענסט נישט קומען אזוי ווי רוב אידן קומען און זאגן אונזער בוק איז א פאקס פון הימל אקעי די דזשאסעף סמיט וואז די מאוסט ליטערעל ס'איז געקומען א מלאך און געשריבן אויף טעבלעטס אזוי ווי שטייט אין די לוחות, יא און דו קענסט נישט קומען און זאגן און נאכדעם קען קומען א גוי און זאגן קום הער ס'איז דא א צווייטע בוק ס'קומט און מ'זאגט אז ס'קומט אויך פון הימל הע הע הע הע הע מאכסט זיך נאריש? האלא ווער מאכט זיך נאריש דא? די נארישקייט האבן אונז שוין מסכים געווען אז ס'איז נישט נאריש, רייט? באות אף אס קלעים דערס א בוק דעט קעים פראם העווען. יעצט וועלכע בוק? ס'איז אזויווי איינער זאגט, נאו ווער דזשאסט האגלינג אן די פרייז, רייט? אבער דו קענסט נישט זאגן אז דאס איז נאריש צו זאגן. כ'מיין, דו קענסט רעדן מיט אטעאיסטן וואס זאגן אז ס'איז נאריש, באט דו האלטסט דאך נישט אז ס'איז נאריש צו זאגן אז א בוק קומט פון הימל, רייט? סאו קענסט נישט זאגן ס'איז נאריש, קענסט ברענגען ראיות, מיינס קומט יא, דיינס קומט נישט, באט איטס א סיריעס קוועסטשן, אונז דארפן טעיק דאס ווערי סיריעסלי. עס קען זיין, איך מיין אז רוב אידן היינט, אינקלודינג די פרומסטע אידן וואס איך קען, נעמען נישט ערנסט די אפשן אז בוקס קומען פון הימל. אויב דער רמב"ם האט יא דארף מען וויסן אבער עט ליסט אין די לענגוויטש נעמט ער עס ערנסט יא. און רוב מענטשן ראשונים האבן עס גענומען ערנסט. זיי האבן זיך ערנסט געדארפט וויסן וואס צו טון מיט דעם אז אנדערע מענטשן וואס האבן אנדערע בוקס וואס קומען פון הימל. ענד ביי די וועי דזשאסט טו בי קלעיר נאט עווריוואן סעיס דיס. כ'מיין כ'ווייס נישט כ'האב געליינט א מ'דארף איטס ווערי הארד טו סעי טינגס אבאוט אדער קולטורס ענד עינשענט היסטארי באט די גריקס דידנט קלעים דעט דער לאוס קאם פראם העווען דעי קלעימד דעט סאולאן געיוו דעם דער עטענס לאוס ענד אגען די אמעריקאנע היינטיגע לאוס למשל קלעימען נישט אז זיי קומען פון הימל זיי זאגן קלאר ווער ס'האט עס געמאכט זיי קלעימען אז ס'קומט פון די מענטשן און דאס איז דאך די פאוער אבער זיי קלעימען אז די געזעצן קומען פון קאנגרעס קומט נישט פון הימל יא וואס איז א נפקא מינה מ'דארף עס עניוועיס טוהן רייט דאזענט העלפ איט דאזענט סעיוו אס באט דזשאסט טו בי קלעיר מענטשן מיינען אז ווייבאלד ס'קומט פון הימל דארף ווארפט מען דיך אראפ פון דאך מ'ווארפט אסאך מער אראפ פון דאך ווען ווען ס'קומט פון קאנגרעס העלפט נישט דאס דאס איז נישט קיין תירוץ דאס איז נישט קיין דאס איז נישט די פראבלעם באט איטס נאט איטס נאט א יוניווערסעל טינג דעט עוועריוואן טינקס דעט לאוס קאם פראם העווען. ס'איז דא געוויסע, ס'קען זיין אז אז די אידישע תורה האט עס האט עס די ערשטע געזאגט די געדאנק, אדער עטליעסט אדער אפשר נישט, אפשר איז געטוישט, על כל פנים ס'איז א סיריעס טינג, באט וואנס יו טעיק דיס טינג סיריעסלי דען יו האוו טו טעיק יו האוו טו טאלק יו האוו טו עקספלעין וואט איט מיענס אין ארדער טו העוו א קרייטעריע צו אפשלאגן יענעם אדער זיך בכלל האבן א שמועס אויב נישט הייבט זיך נישט אן די גאנצע שמועס איטס די אנלי וואן, וואט דו יו מיען די אנלי וואן? וואי שוד איט בי די אנלי וואן? אפשר איז דא א ריזען באט דארף דאך האבן עפעס א זאך וואס צו זאגן וועגן דעם. אקעי, סאו אוודאי מ'קען זאגן היסטארישע טענות, איי דאנט איי דאנט נאו האו דעטס סופאוזד טו ווארק, באט דער רמב"ם זאגט נישט קיין אין אין אפשר אמאל זאגט ער באט אין אין דעם פרק זאגט ער נישט קיין היסטארישע טענות, ער זאגט אזוי ער זאגט זייער אינטערעסאנטע זאכן, כ'קען נישט אדורך גיין יעדע זאך וואס ער זאגט, אבער וואס ער זאגט איז די מעין טינג, וואטס די פוינט, וואט דאס איט מין, ער לייגט ער פרעימט עס אזוי, וויאזוי וועסטו וויסן אז איין געזעץ איז פון הימל און איינס איז נישט? ווי זאלסטו וויסן? און ער זאגט צוויי זאכן, אונז האבן שוין גערעדט וועגן דעם אמאל, ער זאגט, ער זאגט צוויי זאכן, קודם כל, ער זאגט קודם כל, מ'דארף דאס זאגן, קודם כל זאגט ער, ס'קען דאך זיין אז ס'געקומען פון הימל, און א צווייטער האט פשוט געטוישט די נאמען, דזשאסט א פלעידזשערייזער, דאס העפענס אלל די טיים, רייט, אין עוורי יומען קולטשור דער'ס אלוועיס פיפעל דעט טעיק סאמטינג דעט סאמאן עלס אינווענטעד, און זיי זאגן אז ער האט עס געמאכט, רייט, עדיסאן האט געזאגט ער האט געמאכט לייט באלבס, און אזוי ווייטער, איינשטיין האט געזאגט ער האט געמאכט רעלאטיוויטי, און ניוטאן האט געזאגט ער האט געמאכט קאלקולוס, יעדע איינע, אלע זענען בלאפערס, רייט? בקיצור, יעדער איינער זאגט נעמט זאכן וואס צווייטע האט מחדש געווען, און אזוי ווייטער. סאו, אין אנדערע ווערטער, וואנט טו עקספלעין דיס, דאס איז זייער אינטערעסאנט, ווייל אין אנדערע ווערטער, ס'דא צוויי דינים דא, רייט? דארף וויסן איין זאך צו די איידיעס קומען פון הימל, צו די געזעצן קומען פון הימל, נאכדעם צו דו האסט עס געברענגט פון הימל. צו דו האסט עס אליינס געברענגט אדער האסט נאר גענומען פון יענעם און געטוישט די נאמען, יא? אויף וויפיל, און זייער וויכטיג, אויף וויפיל די געזעצן, און ווערי קלאר, אויף וויפיל עשרת זאכן, עשרת הדיברות, זענען די געזעצן פון כל אומה ולשון, אלע פון זיי קומען פון הימל. כאפסט? זיי זענען נאר פלעדזשערייזערס. זיי זאגן אז דזשארדזש וואשינגטאן האט געזאגט, נישט משה רבינו. א נפקא מינה ווער האט עס געזאגט? אה, דאס טוען זיי טאקע נישט. איך רעד נישט יעצט פון חמץ פסח. דאס איז אנדערע, אנדערע, אנדערע, איך, איין מינוט, קודם זאל מען נישט, איך וויל דיך עפעס זאגן, קודם זאל מען אויפהערן צו רצח'ענען און גנב'ענען, נאכדעם טראכטן וועגן חמץ פסח.

דו כאפסט? ווייל קומען פון הימל קומט, עגעין, קומט די געזעץ, די איידיע, די מצוה. ס'איז דא א מצוה, ס'איז די מצוה פון פריה ורביה איז געקומען פון הימל? האט מען גערעדט וועגן דעם אמאל? אה, ס'איז געווען א שיעור אנדערש. און ווי כאפט א נפקא מינה פון ווער וויל? ס'איז נישט קיין שום נפקא מינה. ס'איז נפקא מינה פון נעימס. איף יו ווערי מקפיד טו סעי, טו סעי משה קיבל תורה מסיני און נישט מוחמד קיבל תורה מסיני, איז דאך סתם פאליטיק דאס. אין די לאו לעוועל סענס אוו פאליטיק. דאס איז נישט קיין שום נפקא מינה. איט שודנט באדער יו, איף יו אר א סמארט פערסאן שודנט באדער יו אז דער ערבי הארגעט נישט, ער הארגעט נעבעך יא, אבער אויב ער האט נישט געהארגעט ווייל מוחמד האט געזאגט און נישט ווייל משה האט געזאגט וואס א נפקא מינה? עס איז א שאלה פון קרעדיט? ער איז א שקרן! ווייסט וואס, מוחמד איז געווען א גרויסן שקרן? ער איז טאקע געווען, איך מיין דעטס העפענס טו בי היסטאריקלי טרו, באט דאס איז שוין היסטארי איך וויל נישט רעדן פון היסטארי, באט די געזעץ איז געקומען פון משה, ער האט געזאגט א גוטע געזעץ, לאמיר זאגן אז איך האב עס באקומען.

און דער רמב"ם זאגט עס דא וועגן, ס'דא איין גרויסע זאך וואס מען דארף וויסן, הי סעיז איט לעיטער דא אין די פרק אז אויב דער וואס איז דיין מעסענדזשער, וואס איז דיין נביא, איז א שקרן, איז גרויס אין צרות. נישט נאר דעם אויב ער איז א נואף אויך און א רוצח איז ער זיכער גרויס אין צרות, רייט? ביקאוז דיס גיי איז נאט טראסטווארטי, איז נאט, ער איז נישט קיין גוטן שפיגל פון די תורה מן השמים, נישט קיין חילוק צו ער איז עס מעתיק פון זיך צו פון א צווייטן, דאס איז א ריזיגן פראבלעם. סאו דאס אליינס וואס ער זאגט אויף זיין אייגענע וואס יענער האט געזאגט איז דאך שוין אליינס א פראבלעם. קענסט זאגן פארענטפערן, איך ווייס נישט, אבער עס איז אליינס א פראבלעם און בפרט אויב מען ווייסט פון זיין, דער רמב"ם זאגט דאס, אויב מען ווייסט פון זיין לייף סטארי אז ער איז נישט געווען אזא צדיק, איז זיכער א פראבלעם, באט איי איי האנדרעט פארצענט דעטס דעטס וויי איי, כ'מיין ס'איז פשוט, יא, די גרעסטע קשיא אויף, אויב ס'איז דא א קשיא אויף די תורה איז עס איז עס מנהיגי התורה וואס זענען וואס זענען נישט אזעלכע גרויסע צדיקים. נישט ווייל נישט ווייל ס'איז א קשיא, זה שלומדי תורה איז מיין מאי לי מעשיו, ווייל מ'דארף דאך אים פאר די מסירת התורה, אויב מ'דארף אים נישט איז גוט, מ'טוט אים אויסקראסן, אבער עטליעסט די פיפל דעט ווי טראסט פאר בינג די מוסר התורה, פון דעם האב איך געזאגט שטייט אין פרקי אבות אז די מענטשן וואס זענען געווען די שוסערס התורה זיי האבן אלע געהאט גוטע מידות, ווייל נישט הייבט זיך שוין די שאלה, א טעות איז איין זאך, אבער א שלעכטע מענטש איז דאך נישט קיין נאמן, אבער דאס איז איין זאך, אבער צווייטנס, איז א פלעדזשערייזער, אקעי. דער רמב"ם זאגט א אינטערעסאנטע זאך אז מסתמא איז ער פלעדזשער וועגן דעם האט ער געטוישט אפאר זאכן כדי אז מען זאל נישט כאפן אז ער אז ער איז גע'גנב'ט. כ'וואלט געווען מיט טוישן. דאס רעדט ער וועגן, דאס רעדט ער וועגן. אבער דאס איז איין זאך, אבער איך וויל אנקומען צו די וויכטיגסטע זאך. די וויכטיגסטע זאך איז, די וויכטיגסטע זאך איז, קום מיר קום מיר צו די די מעין פוינט. די מעין פוינט איז, וויאזוי קען מען וויסן אויב א תורה איז פון הימל? אויב ס'הייבט ריעלי אויב ס'הייבט זיך אן די שאלה. און דען, איף איטס ריעלי פון הימל דארפסטו פארשטיין, אויב ס'איז פון הימל, דען ווי. געט סטאק אנלי וויט די פלעידזשעריזם קוועשן ענד איט דאזענט מעיק סאטש א ביג דיפרענס דעט קוועשן טו בי אנעסט איט דאזענט מעיק סאטש א ביג דיפרענס רייט אותו האיש האט מען בחדא געווען ביאת המשיח און און אין מוחת איי האט נישט געזאגט ער האט געזאגט אין אייגענע נאמען טאקע א פראבלעם מען דארף ער דארף תשובה טוהן אויף דעם אבער און עס איז מער געטוהן מער גוטס פון שלעכטס אבער אויף דעם זאגט דער רמב"ם א זייער וויכטיגע זאך, אויב דו זעסט א תורה, וויאזוי, וואס איז בכלל די קעטעגארי פון א תורה פון הימל? האו איז די קעטעגארי אויף תורות פון הימל אנדערש ווי די קעטעגארי, דאס וואט היז טרייענג טו סעי, פון מענטשליכע תורות, רייט? אנד העז טו בי דיפרענט, יו קענט דזשאסט סעי מיי תורה איז פון הימל, ביי די וועי איטס א וועיסט אוו טיים, עס דארף זיין, עס דארף קומען פון הימל כדי צו מאכן א תורה וואס דזשאדזש וואשינגטאן קען מאכן, וואס איז א שאד די צייט, כ'מיין, נישט דאס מיינט ער. אלא מאי זאגט ער, איך זאג, איך ליין דיך וואס ער זאגט, און כ'מוז זאגן אז אויב איך, אויב איך מיין, זאג אליין זאכן, ער זאגט אזוי, הנהגות. ארצה להודיעך בו ההנהגות אשר יאמר בהם שהם נבואיות, הנהגות מיין איך צו זאגן די מהלכים, די פאליטיקס, די מדינות, וואס מענטשן זאגן אז עס איז נביאות, ס'דא וואס זיי זענען אמת'דיג נבואיות אמיתיות, רוצה לומר אלוקיות, ס'איז געטליך, דאס הייסט ס'קומט פון הימל, ויש מהם נימוסיות, נימוסיות איז די לענגווידזש אין די ראשונים, איטס ריעלי נאמאס אין גריק, באט די ראשונים סאמהאו טוק איט טו מין דזשאסט יומען לאו, אקעי. און מהם זאגט ער אזוי, אויב איינער זאגט אז ער, מהם אומרים עונים שיאמרו, אויב אזוי זאגט אויב אדער עס איז פלעדזשערייזד, אויב זאגט ער אזוי, כשתמצא תורה, וויאזוי גייסטו וויסן? כשתמצא תורה שכל כוונתה וכל כוונת נותנה, אשר שיער שיער פעולתה די סיי די די תכלית פון די תורה און די תכלית פון דער וואס ברענגט עס, דער דער מוסר התורה, אמנם היא סדר המדינה ועניינה, ולהסיר העוול והחמס ממנה, איינער זאגט א, ער זאגט קלאר, איך בין געקומען דא צו מסדר זיין יומען איווענטס, אזוי ווי טאמעס דזשעפערסאן זאגט. זייער א גוטע זאך. און ולא יהיה בו הבטה בשום פנים לענינים עיוניים, ער גייט נישט אריינטראכטן בכלל אין זאכן פון מחשבה, אין זאכן פון פון thought. אוי ולא השגה להשלים הכח הדברי, כח המדבר, ולא ירגיש בו. ס'הייסט, ער גייט נישט טראכטן פון דעות אמיתיות, ער גייט נישט טראכטן פון וואס די אמת איז, און וואס דאס מיינט השלמה, צו משלים זיין די נפש פון א מענטש, מבחינת זיין נשמה, really, פון זיין שכל. אויב ס'איז אזוי, סך הכל איז מסדרת פאר מענטשן אז זאלן מצליח זיין כפי דעת די לייף ליבערטי און די פורסוט אוו העפינעס, זייער גוט פיינע זאכן, דע כי התורה ההיא נימוסית, מניחה מניחה כמו שזכרנו מאנשי כת השלישית, די כת השלישית זענען די מענטשן וואס האבן נאר כח המדמה, דעטס א קעטעגאריזעישאן דעט הי מעיד ערליער. דאס איז דאס צו וויסן, זייער גוט, ער האט א שטארקע כח המדמה, עס הייסט ער איז א קיינד אוו נביא, בעיסיקלי. דאס איז נישט געטליך. ווייל דאס איז נישט, דאס הייסט קיין געטליכע תורה. וועגן דעם זאגט ער נביאו של שלמה אליהו, עס איז דא נביאי, א נביא פון עולם הזה, נישט אזויווי מען קען זאגן א געוויסע אנדערע נביאים, נישט נביאות משה אדער געוויסע זאכן. א קליין סארט נביא, ס'מן השמים אויך, אלעס קומט דאך פון הימל, דער אייבערשטער האט אינספייערד אים אויך. דער אייבערשטער, לב מלכים ביד השם, וואטעווער, דער אייבערשטער האט געמאכט אלעס. אבער נישט דאס איז געמיינט. אבער, ווי אזוי זאלסטו וויסן אז אויב עס איז געשעט, אז עס איז פון הימל, כשתמצא תורה, שכל הנהגותיה מעוינים, ס'איז גוט, ס'שטימט. מלשון עיון, במה שקדם מתיקון ענינים הגופניים, ס'שטימט, ס'מאכט דאס דארף עס זיכער טוהן, ס'דארף פיקסן די באדילי טינגס, רייט? וואס ער רופט עס שפעטער און פריער די מטרה הראשונה של התורה שפעטער. איבער תיקון ה. למשל לא תרצח, לא תגנוב, דאס פיקסט אויך תיקון הגוף, פיקסן, פיקסן, נישט פיקסן, משלים זיין די מענטש'ס גוף.

והשתדל לחכם בני אדם ולהבינם ולהעירם עד שידעו המציאות כולו על תכונת אמת, די תורה וועט פרובירן צו אויפוועקן מענטשן, ס'זאל מעורר זיין מענטשן, ביז אלע מענטשן זאלן וויסן אלע ריעליטי, דעמאלטס תדע שזאת ההנהגה מאתו יתברך ושהתורה ההיא אלוהית, און ס'וועט נאר בליסטן צו בלייבן צו דער מענטש איז א שקרן אדער נישט, דעמאלטס צו טשעקן עסטו קענען דעם מענטש עסטו וויסן, אבער דאס שטייט א תורה אלוקית מיינט אז ס'איז נישט נאר עוסק אין תיקון הגוף נאר אויך אין תיקון הנפש וואס ער רופט שפעטער אויך און טעללינג יו די טרוט, און טיטשינג פיפל די טרוט. דאס איז וואס די רמב"ם זאגט דא אין דעם, אין דעם זאגט ער פריער, פריער זאגט ער א לענגוויטש, איך דארף זאגן א שפראך וואס ער זאגט אין די סוף פרק ל"ט זאגט ער אז די תורה איז פאר די אדם השלם און צו מאכן אלע מענטשן אזוי ווי אן אדם השלם. אדם השלם מיינט צו זאגן נישט נישט ער זאל האבן אסאך געלט, ס'איז אויך גוט, נאר קודם דארף מען האבן אסאך געלט, אבער בעיקר אז ער זאל גיין אין די גן עדן, רייט? ער זאל האבן עולם הבא. עקזעקטלי. אוי, אין אנדערע ווערטער, די סאסייעטי וואס זייער פורסוט אוו העפינעס איז אין עולם הזה, זיי האבן א מענטשליכע תורה. די סאסייעטי וואס זייער פורסוט אוו העפינעס איז וואס אונז רופן שמחה אמיתית, רייט, שמחת הנפש, די שמחה פון פון השגת השם, די זיי האבן א תורה פון גאט. דאס איז די טעם. איז קאמפערד וויצער. דעמאלטס הייבט זיך אן די שאלה צו ס'איז די ריכטיגע וועג, צו ס'איז נישט. דא הייבט, דעמאלטס הייבט זיך אן בכלל א שמועס. מ'קען דעמאלטס חוקר זיין. איי, איי, יא. איי טינק סאו, ווייל נישט אסאך מענטשן האבן תורות וואס זיי זאגן קומען פון די עק, אפשר האט ער א פאלשע אמת, דעמאלטס איז עס צרות, באט עטליעסט דיס איז ווער די סאבדזשעקט ביגינס, און דעטס און דאס איז די סענס פון זאגן א תורה מן השמים, דאס איז טייטש א תורה וואס קומט פון גאט, אז עס קומט נישט נאר וועגן א מענטש'ס גוף נאר אויך וועגן א מענטש'ס נפש, וועגן א מענטש'ס שכל. עד כאן, עד כאן דבריו הקדושים וועגן דעם, די יומען איווענטס זאך איז זייער פיינע ווארט, אבער עס איז נישט קיין געטליכע תורה. ווען מען זאגט תורה משה קיבל תורה מסיני מיינט מען צו זאגן אז סאמהאו, אפשר נישט אלע מצוות נאר א חלק, אבער ספר המדע, רייט? מ'מיינט זאגן ספר המדע, מ'מיינט זאגן אז די תורה, איז איז אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום, רייט? די תורה איז נישט נאר כדי מ'זאל נישט גנב'נען, ס'איז זייער וויכטיג מ'זאל נישט גנב'נען, אז מ'גנב'עט קען מען נישט לערנען אויך נישט, זייער א גרויסע פראבלעם ווייל מ'דארף א גאנצע צייט שטיין וואטעווער, קיין צייט. אבער אויב נאכדעם וואס מ'האט געווען סאסייעטי און מ'גנב'עט נישט, גייט מען אויכעט קענען וויסן די אמת, און דאס הייסט אז עס איז א געטליכע תורה, דאס איז די סארט זאכן וואס הייבן אן צו זיין געטליכע תורות. נאכדעם איז דא פאלשע, ס'איז דא קרומע, ס'איז דא פארדרייט, ס'איז דא אלע מיני זאכן. עד כאן. או וואו דאס שטייט, איך זאג שטייט מצוות שנתן הקדוש ברוך הוא שניתנו לו למשה בסיני. אך אך, ס'קומט, ס'איז דא נאך, איך דארף רעדן ס'איז חלק ב' וועגן לא תוסיף עליו, איך וויל נישט יעצט אריין גיין אין דעם. אבער. אבער אבער. ניין, איך וויל דיך זאגן, איך וויל דיך זאגן א ווארט, איך גיי דיך שוין זאגן א ווארט, ס'איז נישט דא אזוי אינטערעסאנט, אין די, אין די, אין די, אין די, ס'איז נישט אלוקית, ס'איז יא אלוקית, ס'איז אלוקית אין די סענס, אין די ערשטע סענס, אבוויעסלי אלעס, די, די, די כח, כח ההנהגה איז אויך געטליך אין א סערטען סענס, אבער נישט אין די סענס וואס די תורה איז געטליך, די תורה איז געטליך ווייל ס'איז א תורה, ווייל ס'איז א תורה מן השמים. די, די, די. די אמעריקאנע דעקלערעישאן שטייט אז זיי האבן בטחון אין דיוויין פראווידענס דעטס אין די ענד איט סעיז דעט לייק דער ברעיקינג וויט קינג איי דאנט רימעמבער די לענגוויטש און זיי זענען סומך אויף די השגחה אז סגייט זיי העלפן סגייט מצליח זיין בעיסיקלי די מלחמה סאו דאס איז ליטערעלי דיס קיינד אוו פראווידענס איז ליטערעלי וואט ווער טאלקינג אבאוט איטס נאט איטס נאט הים סעיאינג דאט איך גיי אויסלערנען פאר מענטשן דיוויין פראווידענס ער קעירט נישט. פראווידענס, צו דו האלטסט אז העפינעס איז אז ס'גלייבן אין איין גאט אדער צען, דאס איז דאך די גאנצע איידיע פון ליבעראליזם אז ער קערט נישט וועגן דעם, דעטס וויי ליבעראליזם ביי דעפינישן איז תורה נישט מן השמים, פרידאם אוו רעלידזשען, ס'קען זיין אז ס'איז גוט אזוי אבער איך זאג נאר אז ס'איז נישט, דעטס נאט די תורה מן השמים, ס'קען זיין ס'לאזט אנדערע מענטשן מאכן א תורה מן השמים, זייער פיין, אבער

באט דעי איווען גלייבן נישט אין דיוויין לאו, אזוי האבן מיר יעצט גערעדט, און די רמבם זאגט נישט אז די תורה איז איז גאד'ס לאו איז נעיטשור'ס לאו, גאד גאד אוו נעיטשור, רייט? נעיטשור'ס גאד. נישט קיין חילוק. ניין, איך דענק, איך זאג נאר, די די לשון מתוך בטחון בצור ישראל, איז איז געקאפיט פון פון טאמעס דזשעפערסאן, ווער ווייסט ווער ס'האט געשריבן, און אנדערע, הי וואז קאפי פעיסטינג. און ס'מיינט נישט אז זיי גלייבן אז דער אייבערשטער האט עס געמאכט, ס'מיינט אז זיי גלייבן אז ווען יעצט אז זיי גייען זיך נעמען לוחם זיין, גייט דער אייבערשטער מיטהעלפן מיט זייער מלחמה, און זיי געבן די קוראזש און די כח צו טו פריוועיל, טו ווין, און דעטס אלסא וואט די וואט די אמעריקאנער דעקלערעישאן מיענס, און אקארדינג טו די רמב"ם דעטס תורה, דעטס זייער גוט, דאס איז דאס איז די ערשטע לעוועל פון נבואה, דאס איז כח המדמה בלבד, דאס איז נאכנישט קיין קיין געטליכע תורה, דאס איז, דער רמב"ם האט א אנדערע פשט אין דעם דער סאטמאר רבי איז צומישט, ווייל. פאר די לשון צור ישראל וויטש וואס ריטען פאר סתם פאר פאעטיק ריזענס ענד טו מעיק די סאך קאמפיש וואטעווער ס'נישט קיין חילוק די פאליטיק באט די סאטמארער רב איז געווען זייער ברוגז ווייל ער האט געטענה'ט אז אין די רמב ם שטייט אז צור איז א שם משותף און ס'מיינט א שטיין א ראק א שטיין א און די רמב ם זאגט אז ס'מיינט די מקור ווייל דער אייבערשטער איז די מקור פון די וועלט רופט מען עס צור ישראל ביי די וועי בטחון בצור ישראל איז לשון הרמב ם אין די הקדמה וועסטו זעהן אז נישט אנטי אלא צור ברוך הוא אבער די רמב ם האט א אנדערע פשט דארט קען זיין אז עס שטימט יא אבער די רמב ם האט א אנדערע פשט די רמב ם זאגט אז צור בטחון בצור מיינט מיינט מעשה בראשית דאס הייסט דער אייבערשטער איז די מקור פון די וועלט דאס הייסט ער האט באשאפן די וועלט און ווען נישט אנטי די רמב ם טייטשט ניין ניין די רמב ם טייטשט די פסוק הנה מקום אתי ונצבת על הצור מיינט צו זאגן אז דו וועסט זיך מתבונן זיין עס טייטשט אז זיך ניין עס טייטשט אז זיך מתבונן זיין במעשה בראשית און וועסט זעהן אז דער אייבערשטער איז די מקור דערפון דאס איז די טייטש און דאס איז אויך וואס די רמב ם טוט, און די רמב ם האלט אז דאס איז טייטש והלכת בדרכיו, האט זיך מתבונן זיין אין מעשי השם, ווייל עס איז נאר דא פעולות, על כל פנים דאס וואס משה רבינו האט געטון דארט ביי די י"ג מידות, און דאס איז די תורה איז בעיסד אויף דעם, אויף דעם צור, סאו אין א סערטען סענס, לויט די רמב ם, איז דווקא צור איז יא א וועג וואס צו ברענגען תורה, און אפילו תורה אלוקית, ווייל מ'דארף וויסן אויב תורה אלוקית מיינט מער ווי מעשה בראשית, אויב ס'איז אנאדער שמועס. באט על כל פנים, דאס איז נאר א דרוש פאר די אינדעפענדענס דעי, אז ס'איז דא צוויי לעוועלס פון בטחון בצור, אדער. עס איז שוין נישט דיוויין פראווידענס, פארשטייסט? עס איז אדער נאר דיוויין פראווידענס איז אפשר דיוויין, דיוויין בינג די סאורס אוו נעיטשער. כל פנים, עניוועיס, וועגן דעם דארף מען זיך לערנען צו זיך פירן מיט די דרכים טובות, וואטעווער. עניוועיס, שוין, דעטס די, דעטס די שיעור. און יעצט ווייסן אונז וואס די תורה איז פאר, וועלכע תורה איז פון די ערד, און וועלכע תורה איז פון די הימל, נאכדעם קען מען אנהייבן צו טראכטן וואס מיינט אז די תורה שבעל פה איז פון די הימל? דא הייבט זיך אן נאך נאך קוועשאנס. כ'האב נישט געזאגט, כ'האב נאר געזאגט וועלכע סארט שאלות זענען דא. ניין, אונז גייען נעקסטע וואך קאמפעירן תורה שבכתב און תורה שבעל פה, און די ענין פון בל תוסיף, און וואס האט צוטון מיט דאס.